לאמיר צוריק גיין, ארויס נעמען די אלף בינה, לערנען אלף בית. רבי לערנט קליינע קינדערלעך דעם אלף בית. אלף, די ערשטע זאך איז בינה, טראכט אריין. אלף, בינה. שם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, השם צורי וגואלי, יהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל. שלום עליכם, די דריטע עפיסאוד פון אלף בינה. סאו האלט מיר יעצט נאך חנוכה, און גייט רעקארדן א עפיסאוד פון וואס איז געשען די לעצטע וואך, וואס האמיר זיך געלערנט, וואס זענען געווען די אלף בינה לעסענס, די איבערלערנען זאכן וואס מען ווייסט שוין די לעצטע וואך. סאו אין די לעצטע וואכעדיגע עפיסאוד האמיר אונז געלערנט וועגן די אור הגנוז, וועגן איבערדרייען פון דוה צו הוד, עפענען די הארץ און אריינלאזן אריינלאזן די הארץ דאנקבארקייט ביים פילן די פילינגס וואס מען פילט, ביים ביים זיין ווי מען איז, ביים זיין פרעזענט, און די אור הגנוז וואס קומט וואס ליגט ביהיינד אלע פיערס און אלע ענקזייעטיס און אלע פחדים און אלע און אלע נעגעטיוו טאוטס און אלע דזשאדזשמענטס, וואס ליגט ביהיינד די אור הגנוז פון ווער אונז זעמער, פון די חלק אלוקי ממעל וואס אונז זעמער. סאו טענק יו קודם פאר די פידבעק וואס כ'האב צוריק באקומען אויף די לעצטע עפיסאוד אזוי סאך מענטשן האבן הנאה געהאט און קאנעקטעד און אריינגעטונט צו צו זיי אליינס צו זיך אליינס צו פילן ווער מען איז צו וויסן צו זיך אידענטיפייען מיט די חלק אלוקי ממעל פון ווער איך בין. און יעצט לאמיר גיין אין די נעקסטע עפיסאוד פון דארט וואו גייט מען נאכדעם? ווען מען טרייט ווען מען ווען מען טונט אריין צו ווער מען איז, ווען מען ווייסט ווער מען אידענטיפייט ווער מען איז און יעצט האט מען א טשויס וואו מען וויל גיין, וואס מען וויל טון די נעקסט. סאו מען האט זיך אויסגעלערנט צו פילן הוד, גרעטיטוד, און מען האט זיך אויסגעלערנט וואס ס'איז, אבער עקספיריענסן גרעטיטוד און פילן פילן ממש גרעיטפול. דאס איז די עבודה פון נאכדעם. סאו די וואך האבן אונז געלערנט וועגן די י ג מדות הרחמים. די באשעפער האט, חנוכה, האבן מיר, לערנט אונז די ארי קדוש אויס, איז אלע אכט טעג, צוטיילט אין די י ג מדות הרחמים. די באשעפער האט דרייצן מדות פון רחמנות, פון רחמנות. וואס די דרייצן מדות פון רחמנות איז העכער פון אלעם. ס'איז העכער פון די מדות פון חסד גבורה תפארת, ס'איז העכער פון מלמעלה מטעם ודעת. העכער פון אלעס, ס'דא דרײַצן י ג מידות של רחמים וואס וואס ווען ווען ס'איז געשען די מעשה פון די פון נאך נאך מתן תורה און די אידן האבן געמאכט די חטא עין גימל למד און ס'איז געווען ממש מעסד אפ ס'איז געווען ממש די באשעפער האט געזאגט כלומר משה רבינו איך פאנג אן פון דיך און מ'גייט אלע אידן וואס זענען געווען ביז דא גייט גייען נישט סיז ניט עקזיסט מ'גייט אנפאנגען א נייע פאלק פון דיך אזא מין אזא מין מידת הדין איז געווען און האט משה רבינו מעורר געווען די י ג מידות של רחמים. קל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת, און אזוי ווייטער, נוצר חסד לאלפים. און דער ארי קדוש לערנט אונז אויס אז דורכאויס די אכט טעג פון חנוכה יעדן טאג איז דא א אנדערע פון די י ג מידות של רחמים וואס איז הערשט וואס איז שורה וואס שיינט יענע טאג די ערשטע טאג קל, צווייטע טאג רחום, חנון, ארך אפים, רב חסד, אמת, און די לעצטע טאג וויטש איז זאת חנוכה וויטש איז די אור פון אלע אורות וואס נעמט צאם די גאנץ חנוכה וואס איז די גמר החתימה וואס איז די איז ווייל יענע טאג זענען אלע איבריגע פון אכט ביז דרייצן י ג מידות של רחמים שיינען אריין אויף איינמאל נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה. אזוי לערנט אונז ארי קדוש אויס. סאו אונז קומען יעצט פון אכט טעג וואס אונז האבן געהאט די י ג מידות הרחמים וואס איז א הנהגה וואס די אייבערשטער פירט זיך מיט אונז, וואס איז העכער פון שכל, העכער פון דעת, העכער פון אלעס וואס מען האט געטון, העכער פון העכער פון אפילו די עבירה פון די מעשה העגל, ס'איז העכער פון דעם, ווען מ'איז מעורר י ג מידות הרחמים האט די באשעפער געגעבן נאך אפילו ויאמר ה' סלחתי כדברך. סלחתי כדברך, געגעבן פיור אינגאנצן פארגיוונעס, נאך אפילו מער וואס די אידן האבן געבעטן פאר. סאו דאס איז די י ג מידות של רחמים, און אין די גמרא שטייט, און אין די תומר דבורה פון הייליגן רמ ק האט געמאכט א גאנצע ספר אויף דעם, אונז ווייס מיר אז אונז זעמיר אראפגעקומען אויף די וועלט זיך מתדמה צו זיין, צו ריפלעקטן און זיך צו צוגלייכן צו די מידות פון די אייבערשטער, מה הוא רחום, זאגט די גמרא, אזוי ווי ער איז א רחום, אף אתה רחום, זאלסטו אויך זיין א רחמנות. ער האט קאמפעשן, ער האט רחמנות, זאלסטו אויך האבן רחמנות. מה הוא חנון, פונקט אזוי ווי ער גיבט אפילו ווען ס'קומט זיך נישט, אף אתה חנון, זאלסטו אויך געבן, און מענטשן זאלן האבן חנינה אין דיינע אויגן. אזוי ווי ער איז מבקר חולה, און אזוי ווי ער איז, אזוי זאלסטו אויך מבקר חולה זיין. אזוי לערנט אונז די גמרא אויס. און דער הייליגער רמ"ק אין זיין ספר תומר דבורה צענעמט די דרייצן מידות של רחמים, יעדע מידה וואס איז די מידה און וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיך מיט אונז, און נאכדעם וויאזוי אונז דארף מען זיך פירן מיט די מידה. סאו יעצט אונז זעמיר ארויסגעקומען פון חנוכה און אונז האמיר די מידות, באשעפער האט געשיינט אויף אונז די מידות, קעמער אריינטאן אביסל אין זיך אליינס האב איך די עביליטי אריינצוטאנען אביסל און פילן וויאזוי קען מען אונז זיך צוגלייכן, וויאזוי קען מען אונז זיך צוגלייכן צו די מידות, וויאזוי קען מען אונז עקטן מיט די י ג מידות של רחמים. און פארשטייט זיך ווען מען רעדט פון עקטן מיט די י ג מידות של רחמים, פאנגט זיך עס די ערשטע זאך אן אז א מענטש דארף אויף זיך קודם האבן די י ג מידות של רחמים. ווילאנג א מענטש ארבעט נישט מיט זיך מיט רחמנות, מיט י ג דרײַצן מידות פון רחמנות, מיט א יעדע מין רחמנות וואס ער האט אויף זיך, איז נישט מעגליך צו רחמנות האבן אויף א צווייטן. רחמנות האבן אויף זיך איז נישט מלשון רחמנות וואס מען זאגט וויקטימהוד אז יענער איז א רחמנות. ס'מיינט קאמפעשאן, ס'מיינט זיך פארשטיין, זיך געבן ספעיס און זיך לאזן עקזיסטן, זיך נישט פייניגן, זיך נישט טארטשערן און נישט זיך דזשאדזשן א גאנצן טאג, מיט אלע נעגעטיוויטי וואס וואס וואס ליגט ארום אונז, וואס ליגט אין אונזער thoughts, וואס ליגט אין מיך, אויף מיך. דאס איז איין הנהגה וואס מען קען גיין, וויטש איז א נעגעטיוו הנהגה. אדער קען מען זיך פירן מיט אונז, מיט זיך אליינס, מיט י ג מידות של רחמים, וואס דער באשעפער זאגט איז א רחום, איז א חנון, איז נושא עוון, איז עובר על פשע, סולח ונקה, ער קלינט, א מענטש זאל קענען מיט זיך האבן די י ג מידות של רחמים, זיך אזוי זיך אזוי פארגעבן, זיך האבן אזויפיל פארגיוונעס פאר זיך אליינס, און זיך לאזן עקזיסטן, זיך לאזן שיינען, זיך עפענען, זיך עפענען, מיט די רחמנות, מיט קאמפעשאן, ווי מער ווי מער ספעיס מען געבט זיך, ווי מער קאמפעשאן מען האט פאר זיך אליינס אלס מער קען מען זיך עפענען. און אלץ מער זיכערע טריט קען מען נעמען. די דאוט פאלט אוועק, די ספק פאלט אוועק. דער בעל שם טוב זאגט אונז אז ספק איז בגמטריא עמלק, ווייל די דאוט וואס א מענטש האט קומט נאר פון די חלק העמלק, קומט נאר ווען איך האב דזשאדזשמענטס אויף מיך, דעמאלטס דאוט איך צו די זאך וואס איך טו איז גערעכט. ווען איך האב נישט קיין, ווען איך גיב מיך נישט קיין ספעיס. ווען איך טשאוק מיך דעמאלטס טראכט איך פארוואס טו איך דאס און פארוואס טו איך יענץ באט ווען א מענטש קען זוכה זיין צו צו צו צו זיך פריען פון זיינע אייגענע דזשאדזשמענטס אויף זיך אליינס ווען ער עקט מיט זיך מיט די י ג מידות של רחמים קען ער זיך עפענען צו א וועלט האט ער נישט קיין דאוטס ווייסט ער וואקט ער מיט זיכערע טריט אזוי ווי צדיקים האבן געוואקט צדיקים האבן נישט ס'איז נישט געווען קיין דאוטס זיי האבן נישט געהאט קיין ספק מיט זייער עבודה זיי האבן נישט געטראכט ווער בין איך זיי האבן נישט געטראכט זיי האבן נישט אנעלייזט וואס טו איך א אלע קיין שום דאוט נישט געווען קיין ספק א גאנצע צייט געוואקט מיט מיט וודאי מיט מיט מיט זיכערע טריט טאשער רבי פלעגט זאגן א גאנצן טאג אלעמאל הוודאי שמו כן תהילתו דער באשעפער איז וודאי דער באשעפער איז סערטען. און ווען א מענטש ווען א מענטש וואקט ארום און אונז ווייסט מיר אלע אונז אונזער דיפעסט דיזייער איז צו דינען דעם אייבערשטן אונזער דיפעסט דיזייער איז אים צו מאכן פרייליך און צו טון זיין רצון סאו וואק מיט די מיט די דיזייער מיט א זיכערקייט אן א דאוטס. סאו לאמיר אביסל אריינטראכטן וויאזוי קען א מענטש דעוועלאפן אויף זיך קאמפעשאן דעוועלאפן אויף זיך רחמנות. און מען קען דורכלערנען די י ג מידות של רחמים די ספר פון תומר דבורה, אדער אפילו פלעין דזשאסט קוקן די פסוקים וואס די וואס די באשעפער זאגט וואס זיינע י ג מידות של רחמים זענען, און וויאזוי קען איך אידענטיפייען מיט דעם, וויאזוי נאכדעם ווען מען האט רחמנות אויף זיך, ווען מען האט דעוועלאפט די י ג מידות של רחמים, און מען וואקט ארויס זעט מען די גאנצע וועלט אזוי. ווערט מען א רחום, א חנון, א ארך אפים, מען עמבאדיט עס, מען לעבט עס. סאו ווען ווען ווען די ריזען פארוואס ס'איז שווער פאר א פאר א מענטש זיך צו עפענען אריין אין די קאמפעשאן צו רחמנות האבן אויף זיך איז איז ווייל ס'דיפענדס אויף וויאזוי מען איידענטיפייט זיך אליינס. אויב איידענטיפיי איך מיט מיינע עטשיוומענטס, מיט מיינע זאכן וואס כ'האב עקאמפלישט, מיט מיינע מיט מיט ווער איך בין און וואסערע סטאטוס איך איך נעם אויף די וועלט, וואו איך שטיי אויף די לייטער, מיט וועם איך בין גוט, ווי געלונגען בין איך, אויב מען מעסט זיך מיט די מעסטערס איז זייער שווער צו האבן קאמפעשאן אויף זיך ווייל א מענטש זעהט זיינע פעליערס. די מענטש'ס מח גייט גראד טראכטן נעגעטיוו אויף זיך אליינס ווייל כלפי אנדערע און אין די וועלט און אין די סירקל ווי ער דרייט זיך איז ער נישט די צדיק, נישט די סוקסעספול, נישט די מסודר, נישט די געלונגען, נישט די באחיינט, נישט די וואטעווער חשבונות מען מאכט. באט ווען א מענטש גלייבט באמת און אידענטיפייט זיך אז א נשמה וואס איז אראפגעקומען אויף די וועלט, אז א חלק אלוק ממעל וואס לעבט אויף די וועלט, און האט זיין עבודה צו טון, און האט זיין יוניק ספעשעלטי וואס ער דארף דעליווערן אויף די וועלט, האט זיין עבודה וואס זיין עבודה קען קיינער אין די וועלט נישט טון, ער האט א ספעסיפיק, ער איז א, ער איז א סאלדזשער מיט א מישן אויף די וועלט, און פון עקזעקטלי פון וואו ער איז, וויאזוי ס'קוקט אויס אויף די וועלט, פון דארט דארט איז זיין עבודה און זיין עבודה איז א ביוטיפול ער לייגט צו א פיס צו די קרוין וואס קיינער קען נישט צולייגן אונז זעמער אלע איינס די אידישע פאלק אונז זעמער איין נשמה און כי לא ידח ממנו נדח מיינט אז משיח גייט נישט קומען פאר יעדע איינס יעדע נשמה איז צוריק געקערט צו זיין שורש יעדע נשמה מיינט אונז גיימער ווארטן אפילו אויף איינעם. סאו מ'איז גענוג אימפארטענט ווייל משיח גייט ווארטן אויף יעדן איינעם. סאו ווען מ'אידענטיפייט זיך עז א חלק אלוקי ממעל וואס איז פונקט ווי יעדער איינער דארף האבן זיין תיקון. און מ'זעהט זיך ווי א חלק אלוקי ממעל. אונז זעמיר יעדער איינער א אות אין די ספר תורה, דער בעל הייליגע בעל שם טוב זאגט אונז אז ישראל איז ראשי תיבות, יש שישים ריבוא אותיות לתורה, ס'דא זעקס הונדערט און טויזנט אותיות אין די תורה, ווייל ס'דא זעקס הונדערט און טויזנט שרשי נשמות פון אידן, און יעדע איד האט א אות אין די ספר תורה. סאו אימעדזשין א ספר תורה וואס א סופר האט אפגעשריבן פאר א יאר צייט, געגאנגען אין מקווה פאר יעדע שם הוויה וואס ער האט געשריבן, א הייליגע ספר תורה, אויב ס'פעלט איין אות, איין יודעלע, איין שטרעכל פון א היי, איין אות פעלט איז די גאנצע ספר תורה פסול, טאר נישט ליינען דערין, טאר נישט מאכן א ברכה דערויף. דאן זעמיר איינס, ס'איז אורייתא, די תורה, קודשא בריך הוא, דער באשעפער, וישראל און די אידן, חד הוא, איז איינס, אזוי לערנט אונז די זוהר הקדוש אויס. סאו ווען א מענטש איידענטיפייד מיט זיין חלק אלוקי ממעל, און ס'פאלט אוועק אלע דזשאדזשמענט, ס'פאלט אוועק אלע אלע דאוט, ס'פאלט אוועק אלע אלע גשמיות'דיגע מחשבות, און אט קען קען מען די אייבערשטער העלפן זוכה זיין באמת האבן די עביליטי צו צו צו צו צו קענען גיין מיט די הנהגה פון די י"ג מידות של רחמים מיט זיך אליינס, און עס ווערן, און עס און עס אריינלאזן אין זיך, און נאכדעם עס זיין, און זיין, ס'זאל זיין מה הוא רחום פונקט אזוי ווי ער איז א רחום, אף אתה רחום אזוי זאל איך ווערן א רחום, און מה הוא חנון אז און אזוי זאל מיר אונז גיין מיט די י"ג מידות של רחמים, אונז זעמיר אידן, אונז גיימיר נישט מיט די טבע, מיט די מיט די מזלות, אין מזל לישראל אונז זעמיר העכער פון דעם, אונז האבן י"ג מידות של רחמים, אונז קען מען אזוי לעבן. און דעמאלטס איז קען מען זיין אזוי גרעיטפול, אזוי גרעיטפול, און אזוי אזוי אין הודאה, אזוי דאנקן דעם אייבערשטן. אויף די זכי' וואס ער האט אונז געגעבן, אויף די מישן וואס ער האט אונז געגעבן, אויף ווי אזוי ער העלפט אונז מיט אונזער מישן. מען קען זיך אריינלאזן אין אמונה בטחון אינעם אייבערשטנ'ס הענט, און נישט דארפן טראגן קיין דאגות, נישט דארפן שלעפן, נישט דארפן פושן, פלעין זיין, זיין די נשמה וואס דער באשעפער האט מיך אראפגעשיקט צו זיין, אן קיין חשבונות, אלוקים עשה את האדם ישר, באשעפער האט געמאכט א מענטש גראד, והיימא ביקשו חשבונות רבים, און זיי האבן געוואלט אסאך חשבונות, אזוי זאגט אונז די פסוק. זאל מען צוריקגיין צו זיין גראד, ולישרי לב שמחה, ווען די הארץ פון א מענטש איז גראד, איז ער פרייליך, טוט ער זיין עבודה מיט שמחה, און שמחה איז די קי טו עווריטינג, ווייל אלעס וואס אונז דארפן טון עבדו את ה' בשמחה, אונז דארפן דינען דעם אייבערשטן, זעמיר אזוי לאקי אויף די עבודה וואס ער האט אונז געגעבן, זעמיר אזוי לאקי אז אונז זעמיר נישט געבוירן שלא עשאני גוי, אז אונז זעמיר נישט געבוירן געווארן אויף די וועלט זיי טוען צו טון יענע עבודה, אונז האט ער געטשוזט, זיי טוען איין עבודה, אונז האט ער געטשוזט אז אונז זעמיר זיין זיין טשאטשקעלע, בני אהובי, הבן יקר לי אפרים על כן המו מעי לו זאגט דער באשעפער, מיינע מיינע כביכול קישקעס בענקן זיך צו דיך. זאל דער אייבערשטער העלפן זאל מיר זוכה זיין דאס צו פילן, און זוכה זיין אריינצוטאנען אין דעם, און גיין מיט אונזער אליינס מיט די י ג מידת הרחמים, און זוכה זיין צו ווערן, ס'זאל באקומען, ס'זאל ווערן א פארט פון אונז, ס'זאל ווערן אונז, י ג מידת הרחמים, זאל מען זיך אידענטיפייען מיט אונזער חלק אלוק ממעל, נישט פארגעסן אז אונז זעמער בני מלכים, אונז זעמער אידן, אונז זעמער א חלק אלוק ממעל ממש, אונז זעמער העכער פון די גאנצע וועלט, אונז זעמער למעלה מטעם ודעת, אונז זעמער העכער פון טעם און העכער פון דעת. אונז האבן י ג מידת הרחמים. דאס איז אונזער הנהגה. שכוח.

סאו די וואך האבן מיר געלערנט און איבערגעלערנט א' בינה ד וואס מיינט די י ג מידת של רחמים וויאזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן מיט זיך אליינס, וויאזוי א מענטש זאל דעוועלאפן קאמפעשן און רחמנות פאר זיך אליינס, און אונז האבן זיך אויסגעלערנט וויאזוי דאס ברענגט צו אז מען זאל קענען מען זאל קענען פילן גרעיטפול פאר די עבודה וואס מען איז, ס'ברענגט צו מען זאל זיך קענען ארויסדרייען פון דזשאדזשמענט און פון דאוט און פון קענען לעבן אויף די וועלט ווי א נשמה און וויסן וואס אונזער תכלית איז, און וויאזוי א מענטש דארף זיך צוגעוויינען צוגעוויינען מיט די מידות און און און אריינלאזן די מידות אין אים און ווערן די מידות, ווערן רחום, ווערן חנון, ווערן ארך אפיים, ווערן ורב חסד, ווערן רחמנות, ווערן ווערן קאמפעשאן, ווערן גוטס טון פאר אפילו פאר וועם ס'קומט זיך נישט, פאר מיך ווען ס'קומט זיך נישט, פאר יענעם ווען ס'קומט זיך נישט. וויטש איז א עבודה פון פון א לייף טיים, פון ווערן, פון ביקאמינג, פון ארבעטן דערויף, און זיין אוועיר דערפון, פון די עבודה, און עס עמבאדיען, עס ווערן. סאו ס'איז נישט א ס'איז נישט א עבודה וואס געשעט אין א מינוט, ס'איז א עבודה וואס מען ארבעט דערויף. סאו אביסל דורכצושמועסן די נושא און צו צענעמען די נושא איז א געוואלד מיין חברותא. יענקי ברייער, וואס אונז האבן געלערנט די וואך צוזאמען תומר דבורה, י"ג מידות של רחמים, און די אלע קאנסעפטס, און לעטס דייוו אינטו איט, לאמיר לאמיר עס צענעמען, וויאזוי עס קוקט אויס אין די יום יומית, אין די דעי טו דעי לייף. שכוח הערשי, איים עקסייטעד צו מאכן חזרה וואס אונז האבן געלערנט.

און ווי'ר עיבל טו טו פיל איט יעדער איינער אויף זיין זיין וועג פון פארשטיין און נאכדעם צו קענען דאס מיט נעמען מיט אונז איי פיל די די לייט איז אזוי ליכטיג ס'איז שטארק צו זעהן צו עס פילן צו עס עקספיריענסן נאכדעם עס צו עס זיין. עס אריינצולאזן.
צו עקסעפטן אן קיין דזשאדזשמענט.

א זאך וואס מען פיהלט, א זאך וואס מען ווייסט, א אינער נאואינג. און ס'נעמט א לעוועל פון עקסעפטן, עקסעפטענס, אורסעלווס, וויסן ווער אונז זעמיר, וויסן זעמיר נישט סתם אונז זעמיר נישט אראפגעקומען דא צו אויפשטיין צופרי, טוהן אונזערע מאנדעין זאכן, און קאנטיניוען און קאנטיניוען. אונז האבן די אפערטוניטי יעדן איינציגסטע מינוט צו קענען זען דאס, וויפיל מער אונז זעמיר, וויפיל מער אונז האבמיר אין זיך, און עס עקסעפטן, אסאך מאל קען עס זיין שווער צו עקסעפטן.
זאכן קען עס זיין שווער צו עקסעפטן. שווער עז אין,, לאמיר צונעמען א די שוועריקייט, אמת טאקע. אז ס'איז שווער צו עקסעפטן אסאך מאל. ס'איז דא די פיער אוו די אננאון. ס'איז איך לאז אפ אלעס וואס איך ווייס יעצט, איך לאז אפ ווער איך בין, איך לאז אפ מיין פערסאנע פון ווער איך מיין איך בין. איך, איך, ס'פילט אזוי ווי לייק איך דראפ מיך, און וואס כאפ איך מיך אן? ס'איז אננאון. ס'איז זייער אננאון, ס'איז אזוי ווי וואקן א טייט ראופ. וואקן אויף א שטריק, און און און און נאכדעם איז דא דזשאדזשמענט, חוץ פון די פעיר איז דא דזשאדזשמענט פון ווער בין איך, וואס טוסטו, סיריעסלי דו גייסט דאס טון? דו ביסט בכלל אזא מענטש? וואס גייען מיינע פרענדס זאגן? וואס מיינט עס, נאכדעם וואס אונז האבן שוין געלערנט אז דאס וואס איך טראכט אז מיינע פרענדס זאגן זאג איך עכט אויף מיך, סאו וואס זאג איך אויף מיך? ס'קען זיין סקערי אריינצואוואקן אריינצולאזן די לייט, לאזן די לעכטעלעך שיינען אין אונז פאר חנוכה א גאנץ יאר. און פאר דאס וואס אונז האבן גערעדט אז די ביגינינג פון אלעס, די ביגינינג פון די דזשורני איז די קאמפעשאן, איז די רחמנות. אונז זעמיר נישט, אונז זעמיר נישט, אונז ארבעטן נישט מיט די רעגולער שורת הדין, מיט די רעגולער טבע פון די וועלט. אונז זעמיר נישט פון דא, וויער פראם א דיפרענט פלענעט. און אונז ארבעט מיר מיט י"ג מידות של רחמנות, און די סטארי פאנגט זיך אן מיטן האבן קאמפעשן אויף זיך, זיך צו באפרייען פון די דזשאדזשמענט, זיך צו באפרייען פון די דאוט, און עס אריינצולאזן, טו אפען אפ טו איט, טו אפען אפ טו איט, לאז דיך עקספעקט מעדזשיק, מעדזשיק וויל העפען, איף יו עקספעקט די רעגולער, אויב דו עקספעקסט אז מארגן גייט זיין פונקט ווי היינט, אין די דזשאב, אין די היים, אין די אין בית מדרש, אין די דאווענען, און די נאטינג, אלעס, אלעס גייט אן עקזעקטלי פונקט ווי נעכטן, דען גייט אלעס פונקט ווי נעכטן. אדער עניוועיס קען מען זיך עפענען און עלאוען מעדזשיק טו העפען, אווער לייווס טו טשעינדזש. טראכט גוט וועט זיין גוט. איז דאס עפענט אויף א גאנצע נייע קאנווערסעישאן פון פון טאט פון מחשבה.
פון די פון די פאוער וואס אונזער מחשבה האט. באט ריעלייזן ריעלייזן אז אונז זעמער אונז זעמער העכער פון מחשבה. זעמער חלק אלוק ממעל ממש. מחשבה איז עפעס וואס אפערעיט אין אונז. און זענען מיר באמת נצח נצחים, זענען מיר פראם עווער טיל עווער, זענען מיר די אידן, זענען מיר א קאלעקטיוו, און מיר דזשאסט, איך בין דזשאסט א פארט וואס טוט יעצט די פארט.
די אייבערשטער האט אונז געטשוזט, ער האט אונז געגעבן די תורה, ער האט אונז געגעבן עקשענס, און וואס איך בין זייער פרעזענט די וואך איז, וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן צו קענען פארשטיין די אייבערשטער'ס מידות, וויטש איז א ריפלעקשאן ביטווין אס, איטס א מירער, דאס איז דאס איז די ביוטי אוו איט, צו קענען אריין טונען אין דעם, דאס פילינג. צו כאפן אז אונז יעדער איינער, די גאנצע וועלט, יעדער די גאנצע בריאה איז א ריפלעקשאן פון די אייבערשטער, יעדע זאך, יעדע שטיין, יעדע, בלאט, וואס ריפלעקט מיר אונז? די י"ג מידות הרחמים.

חנוכה, ס'איז יום טוב, דער באשעפער האט אונז געגעבן. פון יום טוב יעצט פון חנוכה קען מען זעהן ווי. וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, די גיפט, דעט הי געיוו אס, די מירעקעל, די מירעקלס, ממש די ניסים בימים ההם בזמן הזה, די ניסים וואס וואס וואס וואס געשעהט יעדן טאג, ווען יו אלאו מעדזשיק טו העפען, ווען יו עקספעקט מעדזשיק, מיט בטחון, ס'איז נישט מעדזשיק, ס'איז דזשאסט, אמונה בטחון, ס'איז יא, ס'איז נישט מעדזשיק, טראסט און בעליוו, טראסט און בעליוו, און און און פארשטיין אז וויר נאט אפערעיטינג מיט כוחות פון די וועלט, ס'איז א ס'איז די וועלט איז אזא לימיטעד זאך קעגן הו וויא אר, זעמיר אזויפיל העכער פון וועלט. טו אנדערסטענד דיס און צו פארשטיין אז וועלט איז נאר א לימיט און קוק אויב עקספעקסטו נאר זאכן וואס געשעהן אויף די וועלט דעמאלטס געשעהט נאר זאכן וואס געשעהט אויף די וועלט באט אויב אויב ווייס איך אז איך בין איינער איך בין איך בין א חלק אלוקי ממעל ממש און איך דזשאסט איך דזשאסט וואק די וועלט נאר מתקן צו זיין די וועלט דא פאר תיקון עולם דעמאלטס איז עס
למעלה טעם ודעת. קארעקט. דאס איז העכער פון העכער העכער פון העכער פון עקספעקט קען איך עקספעקטן יעדן טאג א ראדיקעל זאכן לייק זאכן וואס זענען אינדרויסן פון פון פון שכל ס'איז העכער פון שכל דאס איז על ה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן ועל המלחמות אויף די ווארס אויף אלעס שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
די ווארס וואס כ'האב געריעלייזט איז די ווארס איז די ווארס וואס אונז האבן מיר אין אין אונז, אונזער אייגענע וואר.
קארעקט. מען זאגט עס, אונז ווייסט מען עס פון אלס קליין קינד אז די עמלק מיינט די עמלק פון וויטין מיר, די פרעה מיינט די פרעה אין מיך, און די נחש הקדמוני וואס האט צוגערעדט חווה איז די נחש הקדמוני וואס רעדט מיך צו, און המן איז איז איז איז די המן איז. און יוון אז די מלכות היווני מיינט מען די חכמה היוונית אין די אין די וועי דעי טינק אין די וועי דעי אפערעיט אין די וועג וויאזוי יוונישע געדאנקענגאנג די וועלט די די חכמה פון די וועלט אפערעיט דאס איז דאס איז דאס דאס איז וואט וויר פייטינג אין חנוכה און און און וויר סטיל פייטינג איט אונז האבן נאך אלס די מלחמה די באשעפער מאכט אונז ניסים יעדן טאג רבים ביד מעטים טמאים ביד טהורים רשעים ביד צדיקים זדים ביד עוסקי תורתך. יעדעס יאר געשעט געשעט די ניסים א גאנצען טאג אלעמאל און דאס קען מען עס מיטנעמען דאס איז אונזער פרעזענט פון חנוכה וואס אונז קען מען מיטנעמען פאר א גאנץ יאר צו זיין אין גרעיטפולנעס און אין הודאה הודאה פאר מיין מישען פאר מיין יוניק יוניק עבודה וואס איך טוה אויף דער וועלט די פארט פון די באשעפערס קרוין וואס איך בין. וואס אונז זענען מיר כלל ישראל באשעפערס קרוין, כתר יתנו לך ה' אלקינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה. We're making it. So, און זיך אפרישיעטן, זיך אפרישיעטן פאר די חלק אלוקי ממעל. צו עס עקסעפטן, יא. יא. צו לעבן אין גרעטיטוד. צו וויסן אז אונז האבן דאס, דזשאסט אפילו וויסן, האבן די אווערנעס, דעמאלטס קען מען עס טשוזן. עקזעקטלי, אימעדזשין מען קען לעבן אזוי אייביג. לעבן אזוי ש נישט וויסן, נישט נישט האבן די דזשאדזשמענט און די פעיר, לייק עס קאנקערן, אימעדזשין ווען מען קען לייק לעבן אין די עקזיסטענס. ס'איז א דריעם, ס'איז א דריעם, ס'איז א עבודה וואס יעדן טאג בעט איך די אייבערשטער זאל מיר געבן די כוחות צו קענען, צו קענען זען מיינע קישרונות, צו קענען זעהן ווער איך בין, נישט האבן די דזשאדזשמענטס פון מיך.
עקזעקטלי.
איך טראכט אויך אזוי, אזוי ווי צדיקים האבן געלעבט, מען קוקט אויף א צדיק, דער צדיק האט נישט געהאט קיין, האט נישט קיין פראבלעם, יא נאך דערצו ביי אונז חסידים מיט רעבעס, חסידישע רעבעס, דער רבי האט נישט קיין פראבלעם אז ער עסט יעצט און דער גאנצע עולם קוקט זיין הייליגע עבודה ווי ער עסט. ס'איז אזוי סימפל מיט אים. און איך פארשטיי עס נישט, באט איך פארשטיי דאס אז ווען א מענטש איז פיור פיורלי קאנעקטעד צו די פאקט אז ער איז א חלק אלוקי ממעל און ער טוט זיין עבודה וואטעווער זיין עבודה איז איז אקעי דאס איז מיין עבודה שור העפילי סא עקסעפטינג עקסעפטינג און און נישט האבן א פראבלעם דערמיט לייק עס אלאווען עס אלאווען צו צו עמבאדיען פולי.
טו בעקאם איט.
יא. כ'האב געזען א קליפ די וואך פון טאהשער רבי ווי ער טאנצט אין לאנדן, ער איז געווען אין לאנדן איינמאל, און גאנצע שטאט איז זיך צוזאמגעלאפן, לייק מ'זעט א ריזיגע עולם אין לאנדן, טאהשער רבי דארט געווען וואנס וואנס אזוי איינמאל אין א לייף טיים, און טאהשער רבי טאנצט, פששש מיט אזא דביקות מיט אזא לייק ער בענטשט די עולם מיט זיין הענט אזוי, ס'איז א משוגענע קליפ, לייק פאר מיך איז עס געווען, און איך טראכט צו מיך אזוי קוק ער ער ער ס'שטייען דא אפאר טויזנט מענטשן און קוקן אויף אים סטערן לייק הייבן אויף זייערע קינדער קוק אויפן רעבן און ער שטייט דארט אויבן און טאנצט אויסגעפלאגט פון אלע די זאכן פיורלי פאוקעסד אויף זיין עבודה אויף זיין אויף זיין דינען דעם אייבערשטן אויסגעטוען אויף די אויף די ניגון וואס מען טאנצט ישראל נושע בהשם תשועת עולמים עס עס נישט ס'איז אזויפיל העכער פון דעם סאו דאס איז מדריגות הצדיקים ווי קען אנלי דריעם און חלומ'ן אבער אבער אבער מען האט עס מען זעהט עס מיט די אויגן לייק ס'איז דא א ווידיאו קליפ פון עס סאו יעצט קען מען דאס וואטשן און זעהן וויאזוי א מענטש קען לעבן אפילו ווען טויזענטער מענטשן זענען זיך צוזאמגעקומען צו קוקן אויף אים ספעסיפיקלי וויאזוי ער דינט די באשעפער שטיין דארט און דינען די באשעפער מיט קיין אן קיין קיין טראפ לייק סעלפלעס סעלפלעס סעלפלעס סעלפלעס. אימבאדיאינג די חלק אלוק ממעל אנגעקומען צו אזא לעוועל וואס ער. עקסעפט, עקסעפט פולי, ס'איז א ס'איז א לעוועל אוו, כ'ווייס נישט אויב קאנפידענס איז אפילו די רייט ווארט, באט ס'איז, ס'איז א לעוועל וואס ריקווייערט קאמפעשאן טאווארדס אורסעלווס, טאווארדס אדערס. און צו דזשאסט זיין, זיין די עקספרעשאן פון באשעפער וואס ער איז, זיין זיין נשמה מיטן גאנצן כח, דאס איז ווער ער איז און דאס איז וויאזוי ער איז, און יוניק, קאמפליטלי יוניק,

אפילו נישט טאטשן די מדריגה. דזשאסט וויסן אז די מדריגה עקזיסט איז שוין עפעס א קאנעקשן מיט עס. סאו איך טראכט מ'רעדט פון מ'רעדט פון אזא ריזיגע הויכע מדריגה פון צדיקים וואס האבן געלעבט אויף אז אויף אזא עקזיסטענס א גאנצן טאג. געווען קאנעקטעד צו צו צו זייער חלק אלוק ממעל און דזשאסט געווען זייער חלק אלוק ממעל א גאנצן טאג אן קיין שום קיין רגע הפסק איז לייק עס איז א ריזיגע מדריגה באט עטליסט ווי קען נאו באט אונז קען מען דאס לערנען אונז קען מען לערנען דאס א חסידישע מעשה דאס א חסידישע מעשה אפלערנען א מעשה פון א צדיק. יהי רצון מ'זאל זוכה זיין. בעזרת השם. געוואלדיג, טענק יו סאו מאטש יענקי. טענק יו הערשי. נישט טענק יו פאר, טענק יו פארן לערנען א גאנצע וואך, טענק יו פארן זיין דיך, פארן פארן דיך שעירן, און איטס עמעיזינג, ברוך השם, ברוך השם, איים גרעיטפול. יא, איים גרעיטפול טו טו העוו דיס דיס אפערטוניטי וויט יו, טו קאם אין העיר, בי סעלפלעס. יא, יעס. טענק יו. טענק יו השם. ברוך השם. ברוך השם, יא. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שכוח פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. מ'גייט ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב, און אויב דו האסט הנאה, פארגין פאר א צווייטן, שעיר. די ערשטע זאך איז.